דינסטאג וישלח, ווען מען לערנט די פינף פסוקים האט מען אינזין אז דאס איז אקעגן די היי פונעם מילוי פונעם ערשטן היי פונעם שם בן, איבערצולאזן א הארה פונעם תוספות נפש פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה וילן שם בלילה ההוא, יעקב אבינו האט דארטן גענעכטיגט אין יענעם נאכט, ויקח און ער האט גענומען מן הבא בידו מנחה, פון דאס וואס איז אים אונטערגעקומען אין די הענט, דאס וואס איז געווען אין זיין רשות, האט ער גענומען צו געבן א מתנה לעשו אחיו פאר זיין ברודער עשו. זאגט רשי הבא בידו, ברשותו, עס מיינט נישט ממש אין די האנט, די אלע בהמות וואס ער האט געשיקט האט ער נישט געקענט האלטן אין די האנט, נאר עס מיינט עס איז געווען אין זיין רשות, וכן, ויקח את כל ארצו מידו מיינט אויך נישט אז די לאנד איז געווען אין זיין האנט, נאר עס מיינט עס איז געווען אין זיין רשות. ומדרש אגדה מן הבא בידו דאס מיינט אז אויסער די בהמות וואס ער האט געשיקט האט ער אויכעט מיטגעגעבען אבנים טובות ומרגליות, פיינע טייערע פערל שטיינער, שאדם צר בצרור ונושאם בידו, זאכן וואס א מענטש וויקלט איין און ער טראגט עס ביי זיך אין די הענט, דבר אחר מן הבא בידו, זאכן וואס זענען שוין געווען זיינס, מן החולין, שנטל מעשר, נאכדעם וואס ער האט אראפגענומען די מעשר, הערשט נאכדעם האט ער געשיקט די אלע בהמות, כמה דאת אמר, אזוי ווי ס'שטייט פריער, יעקב אבינו האט צוגעזאגט עשר אעשרנו לך, והדר לקח מנחה, נאכדעם האט ער הערשט אראפגענומען די מנחה און געשיקט פאר עשיו. די כלי יקר ברענגט א פשט אויף מן הבא בידו אז ער מיינט צו זאגן אז ער האט נאר געשיקט די זאכן וואס זענען געווען אין זיין רשות דאס הייסט די בהמות אבער די פאסטוכער וואס ער האט מיטגעשיקט וואס זיי זאלן שיקן די טראגן די בהמות זיי האט ער נישט בדעה געהאט צו געבן פאר עשיו ווייל זיי זענען געווען גרים און זענען בכלל נישט געווען אונטערגעווארפן אונטער יעקב, ס'איז נישט געווען אין זיין רשות, האט ער זיי נישט געקענט און נישט געוואלט אוועקגעבן פאר עשו. און דאס איז דער פשט וואס עס שטייט שפעטער אויך, אז ווען עשו וועט זיי פרעגן וועמען עס באלאנגט עס, האבן זיי געדארפט ענטפערן לעבדך ליעקב, דערמיט האבן זיי געמיינט ארויסצוברענגען, אונז האט ער נישט געגעבן פאר דיר, נאר די בהמות קענסטו האלטן, אבער די פאסטוכער דארפן צוריקגיין צו יעקב.

עזים מאתים ותיישים עשרים, מאתים עזים צריכות עשרים תיישים, וכן כולם, און אזוי אויך די אנדערע סטאדעס איז געווען הזכרים כדי צורך הנקבות, ער האט מיטגעגעבן אזויפיל זכרים וויפיל מען זאל קענען די אלע נקבות אהערשטעלן אז זיי זאלן האבן ווייטער קינדער. זאגט רשי בבראשית רבה דורש מכאן, פון די פסוקים לערנט מען ארויס, לעונה האמורה בתורה, די עונה וואס שטייט אין די תורה, אז דאס איז איינגעטיילט הטיילים, מענטשן וואס זיצן ביי זיך אין שטוב, זיי ארבעטן נישט שווער, זיי פארן נישט אוועק ווייט, איז די שיעור עונה בכל יום, הפועלים, מענטשן וואס ארבעטן יא, אבער דא לאקאל אין שטאט, שתים בשבת, החמרים, אייזל טרייבער, זיי פארן אוועק פאר סחורה, אחת בשבת איין מאל א וואך, הגמלים, קעמל טרייבער, זיי פארן נאך ווייטער, איז די שיעור אחת לשלושים יום, הספנים, די וואס פארן אוועק מיט די שיפן, איז נאך מער, אחת לשישה חדשים. זאגט אבער רשי ואיני יודע לכוון המדרש הזה בכיוון איך ווייס נישט וויאזוי מען זעהט דא פון די פסוקים די פונקטליכע עונה אז דער איז איינמאל א טאג און דער איז איינמאל א וואך, מען זעהט דאך נישט דא אין די פסוקים ממש אזא מין זאך, אך נראה בעיני שלמדנו מכאן, די כלל פון די זאך לערנט מען יא ארויס פון דא, שאין העונה שווה בכל אדם, דאס קען מען יא קלאר זעהן פון די פסוקים אז די עונה איז נישט אייניג ביי יעדן מענטש, אלא נאר לפי טורח המוטל עליו, אלעס ווענדט זיך וויפיל שווערע ארבעט ס'ליגט אויף דעם מענטש, פונקט ווי מען זעט ביי די בהמות, שמצינו כאן, שמסר לכל תיש עשר עיזים, פאר יעדע זכר ציג האט ער געגעבן צען נקבות, וכן לכל איל האט ער אויך איבערגעגעבן צען נקבות, לפי שהם פנויים ממלאכה, זיי זענען פריי פון ארבעט, איז דרכן להרבות תשמיש, ולעבר עשר נקבות, יעדער פון זיי קען מעבר זיין צען נקבות. ובהמה משנתעברה אינה מקבלת זכר, רשי מיינט ארויסצוברענגען, אויב א בהמה וואלט פארנומען א זכר אפילו נאכדעם וואס זי איז שוין נתעבר, וואס האט מען אויפגעטון מיטן שיקן צען נקבות פאר יעדן זכר, ער וועט זיך מדבק זיין מיט איינע און לאזן די אנדערע און זיי וועלן נישט ווערן מעוברת? זאגט רשי ניין, ווי נאר א בהמה ווערט נתעבר טוט זי שוין נישט פארנעמען קיין זכר, ממילא וועט ער מוזן גיין צו די אנדערע און זיי אויכעט מעבר זיין. זאגט רשי ווייטער, ופרים שעוסקים במלאכה, די שטירן וואס זיי טוען יא ארבעטן, לא מסר לזכר אלא ארבע נקבות, האט ער פאר יעדן זכר נאר געגעבן פיר נקבות, ווייל ער האט נישט צופיל צייט, ולחמור שהולך בדרך רחוקה, גייט אויף א ווייטן וועג, האט ער נאר איבערגעגעבן שתי נקבות לזכר, ולגמלים שהולכים דרך יותר רחוקה, זיי גייען נאך ווייטער, האט מען איבערגעגעבן נקבה אחת לזכר. איז דער באגריף אז יעדער איינער לויט ווי שווער ער ארבעט,

זאגט רשי גמלים מיניקות ובניהם שלושים ובניהם עמהם, לויט די פשוט'ע פשט אז דאס מיינט די קינדער, מיינט ער אז מען האט מיטגעגעבן די קינדער מיט די גמלים מיניקות, איז די מזרחי לערנט אז צווישן די גמלים מיט די קינדער איז געווען דרייסיג, אבער די גור אריה זאגט אז ס'איז געווען דרייסיג פון די קינדער, אויסער דרייסיג פון די נקבות, און דאס וואס ס'שטייט אין פסוק שלושים גייט עס נאר ארויף אויף די גמלים מיניקות, ווייל די קליינע קינדער זענען נישט חשוב, און מען רעכנט זיי נישט אויס אין פסוק, אבער ס'איז געווען אויכעט שלושים פון די קינדער. ומדרש אגדה זאגט רשי, ובניהם מיינט בנאיהם, זייערע בויער, זייערע מענער וואס זיי שטעלן אויף זייער שטוב, זכר כנגד נקבה, ס'איז יא געווען אזוי ווי די אלע אנדערע בהמות וואס מ'האט געשיקט א זכר קעגן א נקבה, האט מען דא אויכעט געשיקט גמלים מיניקות דרייסיג, און זייערע מענער אויכעט דרייסיג, אדער איז דא וואס לערנען אלעס אינאיינעם איז געווען דרייסיג פופצן און פופצן.

זאגט דער פסוק ויתן און ער האט איבערגעגעבן ביד עבדיו אין די הענט פון זיינע קנעכט, עדר עדר לבדו, יעדער סטאדע באזונדער, ויאמר אל עבדיו און ער האט געזאגט פאר זיינע קנעכט עברו לפני, גייט פאר מיר, ורווח תשימו בין עדר ובין עדר, מאכטס א ווארע, ברייטערטס אויס צווישן איין סטאדע און די אנדערע. זאגט דער רמבן, יעקב אבינו האט געוואלט מאכן א רמז, אזוי שטייט אין מדרש, ער האט מתפלל געווען צום אייבערשטן, ורווח תשימו בין עדר ובין עדר, אפילו אויב ס'איז חלילה באשערט ס'זאל קומען צרות אויף כלל ישראל, זאל דער אייבערשטער אויסברייטערן, געבן צייט אפצואטעמען צווישן איין גזירה און די אנדערע, טאמער די גויים וועלן גוזר זיין מען זאל געבן גרויסע שטייערן פאר די רעגירונג, זאל עס אויכעט זיין צעטיילט און אויף א אופן וואס מען זאל קענען אפאטעמען. זאגט דער רשי, עדר עדר לבדו, כל מין ומין לעצמו, דאס הייסט, יעדע מין האט מען געשיקט פאר זיך, און ס'איז געווען טאקע פינף גרופעס, פינף סטאדעס, אבער די זכרים האט מען נישט אפגעטיילט פון די נקבות פון יענע מין, נאר די גאנצע מין איז געגאנגען אויפאמאל. עברו לפני, זאגט רשי, דרך יום או פחות, א טאג פאראויס אדער אביסל ווייניגער, ואני אבוא אחריכם און איך וועל ענק נאכקומען. ס'קען נישט זיין אז ס'איז געווען מער ווי א טאג, זאגט דער גור אריה, ווייל דעמאלטס וואלט בכלל נישט געפאסט די אויסדרוק לפני, לפני מיינט אז ס'איז אביסל פאראויס, נישט צופיל פאראויס, און ווייניגער ווי א טאג, אדער אסאך ווייניגער ווי א טאג קען נישט זיין, ווייל ס'שטייט דאך שפעטער ותעבור המנחה לפניו, און ער האט זיך נאך געלייגט שלאפן און הערשט שפעטער איז ער ארויסגעגאנגען. ורווח תשימו זאגט רשי, עדר לפני חברו זאל זיין מלוא עין, יעדע סטאדע זאל זיין א גאנצע אויג דאס הייסט ווי ווייט די אויג קען גיין פאראויס פון די אנדערע סטאדע כדי להשביע עינו של אותו רשע אנצוזעטיגן דעם אויג פון דעם רשע אז ווי נאר ער וועט ענדיגן באטראכטן איין סטאדע וואס איז אים אנגעקומען וועט ער דעמאלטס הערשט אנהייבן באמערקן פון דערווייטן ווי ס'קומט נאך א גאנצע סטאדע ולתווהו אים צו מאכן פארוואונדערט על ריבוי הדורון אויף די גרויסע מאס פונעם מתנה.

פון וועמען ביסטו, וועמען באלאנגסטו, ואנה תלך, און וואו גייסטו, ולמי אלה לפניך, און צו וועמען זענען געשיקט די אלע בהמות דא. זאגט דער רשי, למי אתה, של מי אתה, מי שלחך, ווער האט דיך געשיקט, ותרגומו, דמאן את, פון וועמען ביסטו, ולמי אלה לפניך מיינט, ואלה שלפניך של מי הם, למי המנחה הזאת שלוחה, צו וועמען איז דאס געשיקט די מתנה, למד משמשת בראש התיבה במקום של, די למד פון למי אלה איז אזוי אשטאטס של, כמו וכל אשר אתה רואה לי הוא, דאס מיינט שלי הוא, און לשם הארץ ומלואה מיינט נישט אז מען געט עס צום אייבערשטן נאר ס'באלאנגט צום אייבערשטן, של השם. זאגט דער תרגום, ופקיד ית קדמאה למימר ארי יערעינך עשו אחי וישאלינך למימר למאן את ולאן את אזיל ולמאן אלין דקדמך. זאגט עובדיה הנביא, ער רעדט דא צו די בני עשיו, און ער זאגט פאר אז ס'גייט קומען א מפלה פאר אדום, צוליב די חמס, די רויב וואס זיי האבן אפגעטון פאר די קינדער פון יעקב, שמועסט ער אויס אלע זייערע עוולות, ביום אין דעם טאג עמדך מנגד, וואס דו ביסט געשטאנען אקעגן פון דערווייטן, ביום אין דעם טאג שבות זרים, וואס פרעמדע האבן אויסגערויבט און געפאנגען חילו, זיין פארמעגן, פון כלל ישראל, ביסטו געשטאנען אין דער זייט און צוגעקוקט, און גארנישט צוגעהאלפן ראטעווען דיינע ברידער. ונכרים באו שעריו, פרעמדע זענען געקומען אין זיינע שטעט און זיינע טויערן, ועל ירושלים, אויפן הייליגן שטאט ירושלים, ידו גורל, האבן זיי געווארפן צווישן זיך א גורל, ווער ס'וועט באקומען צוגעטיילט וועלכע שטחים, און וועלכע רויב ס'וועט גיין פאר וועם צוגעטיילט, גם אתה כאחד מהם. אפילו דו האסט נישט צוגעהאלפן שלעכטס צו טון, וויבאלד דו ביסט געשטאנען אין די זייט און האסט נישט ארויסגעהאלפן, הגם עשו איז געווען א ברודער פאר יעקב, און דער אייבערשטער האט געהאט אנגעזאגט כלל ישראל ווען מען איז געווען אין מדבר אז מען טאר נישט טשעפען אדום ווייל ער איז א ברודער, אבער דו האסט נישט צוגעהאלפן, ווערט עס גערעכנט כאילו דו האסט צוגעהאלפן, און אויך דו וועסט באקומען באשטראפט אזוי ווי איינער פון די אלע וואס האט ממש בפועל אונטערדריקט די אידישע פאלק.

אין די הענט אין די טאג וואס ער איז פארפרעמדעט געווארן פון זיין אייגענע לאנד מען האט אים געהייסן אנטלויפן פון ארץ ישראל, ואל תשמח לבני יהודה ביום אבדם, דו האסט דיך נישט געדארפט פרייען אין די טאג וואס די אידן זענען פארלוירן געווארן, ואל תגדל פיך ביום צרה, און דו האסט נישט געדארפט עפענען דיין מויל און שפעטן און פארשעמען די אידן אין די טאג פון זייער ענגשאפט.

אל תבוא בשער עמי ביום אידם, דו האסט נישט געדארפט אריינקומען אין די טויערן פון מיין שטאט, פון מיין פאלק, אין די טאג פון זייער בראך, אל תרא גם אתה ברעותו ביום אידו, מילא די אנדערע פעלקער, וואס זיי זענען נישט קיין ברידער, זיי ווערן נישט גערעכנט פאר קיין ברידער מיט די בני יעקב, זיי האבן אפשר געמעגט, אויף זיי האב איך נישט קיין טענה, אז זיי האבן געשטאנען און צוגעקוקט אין זיין שלעכטקייט, אבער דו, אויך דו, דו האסט נישט געדארפט אויך שטיין דארטן מיט די אנדערע און צוקוקן זיך אין זיין שלעכטקייט אין זיין ענגשאפט אין די טאג פון זיין בראך, ואל תשלחנה בחילו ביום אידו, און דו האסט נישט געדארפט אריינשיקן דיין הענט אין זיין פארמעגן אין די טאג פון זיין בראך און נאך צוהעלפן אויסרויבן די אידישע פארמעגנס.

זיי האבן זיך נישט אזוי גוט אויסגעקענט מיט די אלע געסלעך און מיט די וועגן פון ארץ ישראל, אבער די בני אדום האבן אייביג געוואוינט נאנט צו ארץ ישראל, זיי האבן געוואוינט אויף דרום פון ארץ ישראל, זיי האבן זיך זייער גוט אויסגעקענט דארט מיט די וועגן, האבן זיי זיך אראפגעשטעלט ביי די וועגן, און ווען זיי האבן געזען א איד וויל אנטלויפן פון דארט, ער וויל זיך ראטעווען דאס לעבן, האבן זיי געוויזן פאר די בבלי'ען און פאר די רוימי'ען, דארט גייט ער, און דורך די און די וועג קען מען צוקומען צו אים, דא זאל מען אראפהאלטן די אידן, און אזוי זאל מען פארשפארן און פארמאכן. און אויף דעם זאגט ער ואל תעמוד על הפרק, דו האסט זיך נישט געהאט וואס אראפצושטעלן אויף דעם וועגשייד, להכרית את פליטיו, צו פארשניידן די וואס האבן זיך געוואלט ראטעווען, ואל תסגר שרידיו ביום צרה, דו האסט נישט געדארפט איבערגעבן זיינע געראטעוועטע אינעם טאג פונעם ענגשאפט, די וואס האבן זיך מצליח געווען ארויסצודרייען פונעם שונא, זיי האבן געמיינט אז זיי האבן זיך געראטעוועט שוין, ביסטו געגאנגען און דו האסט זיי פארכאפט און איבערגעגעבן אין די הענט פונעם פיינט. זאגט דער תרגום ודקמתא על פרקא לשיצאה ית מערקוהי ודמסרתא משיזבוהי בעידן עקא פאר דעם כי קרוב יום השם על כל הגוים זאלסט וויסן ס'איז נאנט די טאג וואס דער אייבערשטער גייט נקמה נעמען פון אלע פעלקער און הגם ווען דער נביא האט גערעדט איז עס נאך געווען זייער ווייט ווייל מ'רעדט דאך דא פון די גאולה העתידה אבער וויבאלד דער אייבערשטער האט עס פארשפראכן דארף עס באטראכט ווערן ווי ס'איז נאנט, ווייל ס'איז גרייט און ס'קען שטענדיג קומען און ס'וועט זיכער קומען. זאגט ער אן פאר די בני עשיו, כאשר עשית אזוי ווי דו האסט געטון פאר די אידן, יעשה לך וועט געטון ווערן פאר דיר, גמולך, דיין באצאלונג וואס קומט זיך דיר, ישוב וועט דער אייבערשטער צוריקקערן בראשך אויף דיין קאפ. זאגט דער תרגום ארי קריב יומא דעתיד למיתי מן קדם השם על כל עממיא, כמא דעבדת יתעבד לך גמולך יתותב ברישך. זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל ז', די אישה זונה טוט איינרעדן פאר דעם נער וואס האט זיך געלאזט איבעררעדן פון איר אריינצוקומען אין שטוב, זאגט זי אים לכה

זי זאגט אים ווייטער דו האסט נישט וואס מורא צו האבן אז מיין מאן וועט פונקט אריינקומען, כי אין האיש בביתו, דער מענטש איז נישט אין שטוב. זאגט דער אבן עזרא זי זאגט נישט אישי, זי רופט אים נישט אן מיין מאן, ווייל די אישה זונה איז אינגאנצן אפגעפרעמדעט פון איר אייגענעם מאן, ווייל זי איז זיך מתעסק מיט די זנות. און טאמער וועסטו מיינען אז ער איז צוגעגאנגען ערגעץ אויף א מינוט און ער קומט שוין, זאגט זי ניין, הלך בדרך מרחוק, ער איז געגאנגען ערגעץ זייער ווייט אוועק אין וועג. זאגט דער תרגום, דגברא ליתיה בביתא, אזיל באורחא רחיקא. זאגט זי ווייטער, אפשר וועסטו מיינען ער האט נישט מיטגענומען גענוג געלט, און ער וועט באלד קומען נעמען נאך געלט, אדער די געלט וואס ער האט גענומען האט זיך אים אויסגענוצט און ער וויל קומען נעמען נאך, צרור הכסף לקח בידו, ער האט מיטגענומען די גאנצע בייטל געלט וואס אונז האמיר אין שטוב מיט זיך, ממילא האט ער גענומען גענוג גענוג געלט, און ער דארף נאך איינקויפן מיט דעם אסאך סחורה, און ביז ער וועט נישט ערלעדיגן די אלע געשעפטן וועט ער נישט אהיים קומען, און ער האט אפילו נישט פארוואס אהיים צו קומען ווייל דא אינדערהיים האט ער נישט מער געלט ער האט אלעס מיטגענומען. ליום הכסא יבוא ביתו, הערשט צו א געוויסע באשטימטע טאג, ס'איז דא וואס זאגן אז דאס מיינט ראש חודש, וואס דעמאלס ווערט די לבנה באדעקט, ס'איז דא וואס זאגן עס מיינט ראש השנה, בכסה ליום חגנו, אדער מיינט עס סתם א באשטימטע צייט וואס ער האט אפגעשמועסט מיט איר אז דעמאלס יבוא ביתו וועט ער אהיימקומען, און דערווייל איז נאכנישט אנגעקומען יענע באשטימטע טאג, האסטו נישט וואס צו זארגן. זאגט דער תרגום צררא דכספא נסב בידיה, וליומא דעידא אתי לביתיה. זאָגט שלמה המלך, איך האָב אַרױסגעקוקט פֿון פֿענצטער און איך האָב געזען, הטתו, זי האָט אים פֿאַרנײגט ברוב לקחה, מיט איר אַ סך געװאױנהײט, װאָס זי איז צוגעװאױנט אײַנצורעדן און פֿאַנגען מענטשן מיט אירע װערטער, בחלק שפֿתיה תדיחנו, מיט דער גלאַטקײט פֿון אירע ליפּן האָט זי אים פֿאַרשטױסן פֿונעם ריכטיקן װעג און זי האָט אים געלאָזט אײַנרעדן ער זאָל זיך לאָזן פֿון איר, זאגט דער תרגום ואטעיתיה בסוגעא דמלהא ובשעיעותא דספותא תפתיה זאגט שלמה המלך הולך אחריה פתאום, דער מענטש, דער נאר, ער גייט נאך איר פלוצלינג, אומאיבערגעטראכט, ווען ער רעדט זיך ווען איבער מיט זיין שכל, וואלט ער זיך אליין געכאפט אז דאס לוינט זיך אים נישט, אבער ער איז געגאנגען שנעל, געאיילט, כשור אל טבח יבוא,

זאגט די משנה מסכת יבמות פרק ח, הערל, א כהן וואס ער איז נישט געמל'עט, ווייל זיינע ברידער, צוויי ברידער, זענען אוועק פון די וועלט דורך דעם וואס מען האט זיי געמל'עט, דארף מען אים שוין נישט מל'ען. וכל הטמאים, און אלע כהנים וואס זענען טמא געווארן, לא יאכלו בתרומה, זיי טארן נישט עסן קיין תרומה. טמאים שטייט ארויס אין פסוק בקדשים לא יאכלו, און ביי ערל לערנט מען ארויס א גזירה שוה פון קרבן פסח, אבער נשיהן, די פרויען פון דעם ערל אדער טמא, ועבדיהן אדער זייערע קנעכט יאכלו בתרומה, זיי מעגן יא עסן תרומה, ווייל די ערל און דער טמא האבן אלע דיני כהונה, זיי האבן נאר א פראבלעם פארוואס זיי אליין מעגן נישט עסן קיין תרומה, אבער זיי קענען מאכל זיין בתרומה פאר זייערע פרויען און קנעכט. פצוע דכא, א מענטש וואס ער איז פארוואונדעט אדער צודריקט ביי די ביעין, וכרות שפכה, די גיד איז אים פארשניטן און דורך דעם טוט ער שופך זיין און ס'איז נישט יורה כחץ, וואס די צוויי טארן נישט חתונה האבן מיט קיין אידישע טעכטער, הן ועבדיהן יאכלו, אויב ער איז א כהן און ער האט קנעכט מעג ער מיטן כהן עסן טרע ער מיטן קנעכט עסן תרומה, ונשיהן לא יאכלו, זייערע פרויען טארן אבער נישט עסן, ווייל אויב א פצוע דכא אדער א כרות שפכה האט געוואוינט מיט א אידישע פרוי, האט ער איר געמאכט פאר א חללה, און זי איז פסול פון עסן תרומה. ואם לא ידעה משנעשה פצוע דכא וכרות שפכה, ער האט חתונה געהאט איז ער געווען געזונט. נאך די חתונה האט זיך ארויסגעשטעלט אז ער איז געווארן א פצוע דכא כרות שפכה, און ער האט טאקע נישט געוואוינט מיט זיין פרוי זייט דעמאלטס, האט ער איר נישט גע'פסל'ט. הרי אלו יאכלו, מעגן די פרויען זייערע אויכעט ווייטער עסן תרומה, ווייל זיי זענען קיינמאל נישט געווארן קיין חללה. און הגם, די פרויען ווארטן יעצט אויף א ביאה פסולה, און ס'איז דא א שיטה וואס האבן געלערנט אין די פריערדיגע פרקים אז אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט אפילו זענען נאר געווארן א כלה האלט ר' מאיר אז זיי טארן שוין נישט עסן קיין תרומה אפילו זייער טאטע איז א כהן ווייל זיי שטייען און זיי ווארטן דא פאר א ביאה פסולה און די זעלבע זאך איז דאך מיט די אשת פצוע דכא כרות שפכה זאגט אבער די גמרא אז ס'איז אנדערש, ווייל דא האבן זיי שוין אמאל געגעסן תרומה, נאך פאר דער מאן איז געווען אסור לבוא בקהל, האבן זיי שוין געגעסן תרומה, און זיי זענען נאך אלץ יעצט א קנין פון דעם כהן, ס'איז קיינמאל נישט אוועקגעפאלן די קנין פונעם כהן אנדערש ווי ביי א מענטש וואס ער שטארבט, וואס א כהן וואס ער שטארבט קען נישט ווייטער מאכיל זיין די פרוי בתרומה אפילו זי האט פאר דעם געגעסן, אבער דא, סיי זיי האבן פאר דעם געגעסן בהיתר, און סיי זיי זענען נאך אלץ א קנין פון דעם כהן, מעגן זיי ווייטער עסן תרומה.

ואם נשתייר מהעטרה אפילו כחוט השערה, אויב פונעם עטרה איז יא איבערגעבליבן אפילו נאר אזוי גרויס ווי א חוט השערה, דאס הייסט ס'איז נאר אפגעשניטן געווארן פון די עטרה און ווייטער, כשר איז ער יא כשר לבוא בקהל. און דער ברטנורא שמועסט אויס אז א כרות שפכה און א פצוע דכא איז נאר אסור לבוא בקהל אויב ס'איז געשען בידי אדם, אבער אויב ס'איז געשען דורך א קרענק, אדער איינער וואס איז אזוי געבוירן געווארן, איז ער יא מותר לבוא בקהל. פירט די משנה אויס, פצוע דכא וכרות שפכה, אפילו אויב זיי זענען געווען א כהן, מותרין בגיורת ומשוחררת, ס'פאלט אוועק די קדושת כהונה, און זיי מעגן חתונה האבן מיט א גיורת אדער א משוחררת דאס הייסט א שפחה וואס איז באפרייט געווארן, ואינן אסורין אלא מלבוא בקהל, די איינציגע איסור אויף זיי איז נאר פון חתונה האבן מיט א אידישע טאכטער, שנאמר לא יבוא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל השם. משנה ג' עמוני ומואבי, א גוי פון עמון און פון מואב, אסורים, אויב א גוי פון עמון און מואב איז זיך מגייר, מען מעג אים אננעמען, און ער באקומט א דין ישראל לגבי אלע זאכן, אויסער איין זאך, ער איז אסור לבוא בקהל, ער מעג נישט חתונה האבן מיט קיין אידישע טאכטער, ואיסורן איסור עולם, זייער איסור גייט אן אויף אייביג, דאס הייסט אפילו זייערע קינדער, אז א עמוני מואבי האט זיך מגייר געווען מיט זיין פרוי און זיי האבן ווייטער קינדער, צו די די קינדער האבן שפעטער חתונה און זיי האבן אייניקלעך, די אלע עד סוף כל הדורות זענען זיי אסור לבוא בקהל. אבל, נקבותיהם מותרות מיד. אן עמונית אדער א מואבית איז יא מותר גלייך חתונה צו האבן מיט א איד. פארוואס? ווייל די טעם פארוואס עמון און מואב זענען גע'אסר'ט געווארן איז, על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, זיי זענען נישט אקעגן געקומען די אידן מיט ברויט און וואסער ווען זיי זענען געווען אין מדבר. און די סדר איז נאר אז מענער גייען אקעגן מיט ברויט און וואסער, אבער פרויען איז כל כבודה בת מלך פנימה, עס איז נישט קיין סדר אקעגן צו גיין. זאגט די משנה מצרי ואדומי, א גר פון מצרים און פון אדום וואס ער איז זיך מגייר, אינם אסורים אלא עד שלושה דורות, זיי זענען נאר אסור די ערשטע דור, דאס הייסט דער גר אליין וואס ער איז זיך מגייר טאר נישט חתונה האבן מיט קיין אידענע, זיין זון טאר אויך נישט חתונה האבן, אבער זיין אייניקל דער דריטע שטאר, דער דריטע דור, איז דור שלישי יבוא להם בקהל השם. און מצרי ואדומי איז אחד זכרים ואחד נקבות, תנא קמא האלט, סיי זכרים סיי נקבות, די ערשטע צוויי דורות ביזן דריטן דור, זענען זיי ביידע אסור לבוא בקהל. רבי שמעון מתיר את הנקבות מיד. רבי שמעון האט געהאלטן אז די נקבות פון די מצריים און פון די אדומיים זענען אויכעט גלייך מותר אזוי ווי פון די עמוניים און די מואבים. אמר רבי שמעון קל וחומר הדברים, כ'האב א קל וחומר אויף דעם. ומה אם במקום שאסר את הזכרים איסור עולם. עמון און מואב וואס זייערע זכרים זענען אסור אויף אייביג. דאך, התיר את הנקבות מיד די נקבות האט מען גלייך מתיר געווען. מקום, שלא אסר את הזכרים, אלא עד שלושה דורות. דאס הייסט די מצריים און די אדומים, וואס ביים דריטן דור זענען זיי שוין מותר, אינו דין שנתיר את הנקבות מיד. איז דען נישט א כל שכן אז די נקבות זאלן גלייך זיין מותר? אמרו לו האבן די חכמים אים געזאגט אם הלכה נקבל, אויב דאס איז א הלכה, דו האסט אזוי מקובל, וועלן מיר אננעמען דיין הלכה, אבער ואם לדין אז דו גייסט נאר צו מיט די קל וחומר יש תשובה, קען מען עס אפפרעגן, ווייל די טעם פארוואס עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, האבן מיר דאך אויסגעשמועסט, איז ווייל זיי דארפן נישט אקעגן קומען מיט לחם און מים, אבער ביי מצרי ואדומי וואס די תורה האט נישט ארויסגעשריבן די טעם פונעם איסור, זענען די נקבות אויכעט אסור. אמר להם, האט רב שמעון זיי געענטפערט, לא כי, נישט אזוי ווי עטץ זאגט, אז אויב ס'גייט צו מיט א קל וחומר קען מען עס אפפרעגן, ווייל די אפפרעג איז קיין אפפרעג נישט, ווייל אין הכי נמי פרויען דארפן טאקע נישט אקעגן גיין מענער מיט לחם און מים, אבער די פרויען וואלטן געדארפט אקעגן גיין די פרויען פון די אידן מיט לחם און מים. אלא מאי נישט דאס איז די טעם פארוואס די נקבות זענען דארטן מותר. אבער די חכמים האבן געהאלטן אז פרויען גייען נישט אקעגן מיט לחם ומים אפילו קעגן אנדערע פרויען, ווייל כל כבודה בת מלך פנימה, ווי מען זעט אויך ביי שרה, הנה באוהל, זיי בלייבן אין שטוב זיי גייען בכלל נישט אקעגן, ממילא ביי זיי איז בכלל נישט געזאגט געווארן דער איסור און מען קען נישט מאכן פון דארט א קל וחומר. פירט ר' שמעון אויס, הלכה אני אומר, למעשה זאג איך אבער יא א הלכה, זאגט תוספות עס מיינט נישט א הלכה למשה מסיני, ווייל דעמאלס וואלטן די חכמים נישט געקריגט אויף דעם, ער מיינט נאר צו זאגן ער האט אזוי געהערט בהלכה מקובל פון זיינע רעבעס. זאגט די משנה ממזרין ונתינין, ממזרין מיינט קינדער וואס ווערן געבוירן פון פסולי חיתון, נתינין דאס איז א פאלק גבעונים וואס זיי ווערן אנגערופן נתינין ווייל מען האט זיי איבערגעגעבן צו זיין חוטבי עצים ושואבי מים, אסורין זיי זענען אסור אויף אייביג, ואיסורן איסור עולם, אפילו זייערע קינדער און אייניקלעך זענען אויכעט אסור פון חתונה צו האבן מיט אידן, אחד זכרים ואחד נקבות, סיי די זכרים און סיי די נקבות זענען אויף אייביג אסור חתונה צו האבן מיט אידן. משנה ד' אמר רבי יהושע, שמעתי איך האב געהערט קעגנזייטיגע הלכות, שהסריס חולץ וחולצין לאשתו, פון איין זייט האב איך געהערט אז א סריס מעג יא געבן חליצה און אויב ער שטארבט מעג מען פאר זיין פרוי געבן חליצה, פון די אנדערע זייט האב איך געהערט והסריס לא חולץ ולא חולצין לאשתו אז ער קען נישט געבן קיין חליצה, ווי מען לערנט ארויס פון פסוק להקים לאחיו שם בישראל, און א סריס קען נישט אויפשטעלן א שטוב פארן ברודער, און ולא חולצין לאשתו מען קען פאר זיין פרוי נישט געבן קיין חליצה ווייל זיין נאמען איז סיי ווי שוין געווען מחוי און ס'איז נישט שייך ביי אים די פסוק פון ולא ימחה שמו ואין לי לפרש איך ווייס אבער נישט וויאזוי צו ערקלערן וועלכע סריס יא און וועלכע סריס נישט. אמר רבי עקיבא אני אפרש, איך וועל מסביר זיין. סריס אדם, א מענטש וואס ער איז געווארן א סריס דורך א מענטשליכע האנט, דאס הייסט ס'איז געשען נאכדעם וואס ער איז שוין געבוירן געווארן, חולץ וחולצין לאשתו, ער מעג געבן חליצה, און ער, אויב ער איז געשטארבן מעג זיין פרוי באקומען חליצה, פארוואס? מפני שהיתה לו שעת הכושר, ער האט אמאל געהאט א צייט, א געלעגנהייט, ווען ער האט געקענט ווייטער האבן קינדער, פאר ער איז געווארן א סריס, האט ער געהאט א מעגליכקייט צו קענען האבן קינדער, נאר שפעטער איז ער געווארן א סריס אדם, איז הגם ער איז אסור לבוא בקהל, ווי ס'האמער געלערנט אויבן, פצוע דכא, כרות שפכה, די אלע זענען אסור לבוא בקהל אויב ס'פאסירט דורך א מענטש, אבער חליצה קען ער געבן און אויך זיין פרוי קען באקומען חליצה. סריס חמה, אויב איינער איז אזוי געבוירן געווארן, דאס הייסט אז ווען ער האט געזען די ערשטע מאל די זון, איז ער שוין געווען א סריס. אזא איינער, הגם ער איז מותר לבוא בקהל, ווי עס האבן מיר אויסגעשמועסט אויבן, אז אויב ס'איז געשען במעי אמו איז ער מותר לבוא בקהל, אבער לא חולץ ולא חולצין לאשתו מפני שלא היתה לו שעת הכושר, דער מענטש האט קיינמאל קיין געלעגנהייט נישט געהאט צו האבן קינדער, ממילא ביי אים איז געזאגט געווארן אז ס'איז נישט שייך להקים לאחיו שם בישראל, און ס'איז נישט שייך ביי אים קיין חליצה. אזוי האט רבי עקיבא געהאלטן אז דאס איז די חילוק, רבי אליעזר אומר לא כי, נישט אזוי ווי דו זאגסט, אלא נאר פונקט פארקערט, סריס חמה, איינער וואס איז געבוירן געווארן א סריס, חולץ וחולצין לאשתו, מפני שיש לו רפואה. א סריס חמה קען מען נאך אויסהיילן. סריס אדם, וואס איז געשען שפעטער נאכן געבוירן, לא חולץ ולא חולצין לאשתו, ביי אים איז נישט שייך קיין חליצה בכלל, מפני שאין לו רפואה, ווייל אים קען מען שוין נישט היילן.

זעהן מיר פון דעם אז ביי סריס אדם איז געזאגט געווארן די הלכה אז מען קען יא מייבם זיין זיין פרוי, לקיים דברי ר' עקיבא, האט ער מיט די עדות'שאפט אויפגעשטעלט די ווערטער פון ר' עקיבא וואס ער האט געזאגט אז א סריס אדם וויבאלד ער האט אמאל געהאט א שעת הכושר איז ער יא בכלל חליצה וייבום. משנה היי, הסריס לא חולץ ולא מייבם. זאגט די גמרא דא רעדט מען פון א סריס חמה, וויבאלד ער שטעלט עס צו צו איילונית, וואס איילונית איז דאך זיכער א זאך וואס איז בידי שמים, רעדט מען דא אויכעט ביי סריס פון א סריס חמה, וואס דאס מיינט אז ער איז אזוי געבוירן געווארן און דאס איז בידי שמים. און די ברטנורא שמועסט אויס אז ס'איז דא געוויסע סימנים וואס מען קען דערקענען אויף א סריס חמה, ער האט נישט קיין בארד, זיין האר איז דין, זיין פלייש איז גלאט, ווייך, ס'איז ווייך און ס'איז נישט הארט אזוי ווי געווענליך ביי א זכר. און נאך פארשידענע סימנים, זיין קול איז אנדערש, מען דערקענט נישט אויף זיין קול א חילוק פון א מאן און א פרוי. אזא איינער הייסט א סריס חמה אז ער איז געבוירן געווארן שוין אלס א סריס. זאגט דא די משנה, א סריס חמה איז לא חולץ ולא מייבם, דאס א סתם משנה ווי די שיטה פון רבי עקיבא פריער, וואס ער האלט אז א סריס חמה, וויבאלד ער האט נישט געהאט קיין שעת הכושר, איז לא חולץ ולא חולצין לאשתו. וכן איילונית, די זעלבע זאך א פרוי וואס זי האט סימנים פון א איילונית און זי קען נישט האבן קיין קינדער, לא חולצת ולא מתייבמת, זי איז בכלל נישט שייך בכלל חליצה ויבום, ווייל אין פסוק שטייט והיה הבכור אשר תלד, און זי איז בכלל נישט אין כלל פון דעם זי קען נישט האבן קיין קינדער. זאגט די משנה הסריס שחלץ ליבמתו, טאמער א ברודער פונעם סריס איז געשטארבן און ער האט געמאכט חליצה אויף די פארשטארבענע ברודערס פרוי לא פסלה, זיין חליצה הייסט נישט קיין חליצה און ער האט איר נישט גע'פסל'ט פון גיין חתונה האבן מיט א כהן, א חלוצה איז דאך אסור פאר א כהן הדיוט, אבער וויבאלד זיין חליצה איז גארנישט ווערט האט ער איר נישט גע'פסל'ט, בעלה, אויב ער האט געוואוינט מיט איר פסלה דעמאלטס האט ער איר יא גע'פסל'ט. מפני שהיא בעילת זנות. דאס הייסט דאך א בעילת זנות. פארוואס? הגם ער איז מותר לבוא בקהל. מען רעדט דאך דא פון א סריס חמה וואס איז מותר לבוא בקהל. אבער ער האט נישט געמעגט וואוינען מיט זיין פארשטארבענע ברודער'ס פרוי. זי איז אסור אויף אים אלס אשת אחיו שלא במקום מצוה. ס'איז נישט דא אויף אים קיין מצוות חליצה ויבום, און אז ער וואוינט מיט איר הייסט דאס א זנות. זאגט די משנה וכן איילונית, שחלצו לה אחין לא פסלוה, ווייל ביי איר איז נישט שייך קיין חליצה, און אפילו מען וועט איר געבן חליצה, טוט מען איר נישט פסל'ן, זי הייסט נישט קיין חלוצה, און זי מעג חתונה האבן צו א כהן הדיוט. בעלוה, אויב מען האט געוואוינט מיט איר, פסלוה, דעמאלטס האט מען איר גע'פסל'ט, מפני שבעילתה בעילת זנות, אז זי וואוינט מיט איר מאנ'ס ברודער, איז דאס ריכטיג אשת אחיו שלא במקום מצוה, און דאס הייסט א בעילת זנות און זי ווערט פסול פון חתונה האבן צו כהנים. משנה ו' סריס חמה כהן שנשא בת ישראל, א כהן וואס ער איז געבוירן געווארן אלס סריס און ער האט חתונה געהאט מיט א בת ישראל, קען ער איר געבן צו עסן תרומה, ס'איז זייער א פשוטע הלכה, ווייל ער איז דאך מותר לבוא בקהל, די חידוש איז נאר, זאגט די גמרא, איך וואלט געקענט זאגען אז נאר איינער וואס קען האבען קינדער קען מאכיל זיין זיין פרוי בתרומה, ווי ס'שטייט אין פסוק יליד ביתו יאכלו, קען מען טייטשען יאכילו, אז איינער וואס ס'קען האבען קינדער דער קען מאכיל זיין אבער א סריס חמה, אפילו ער איז מותר לבוא בקהל אבער ער קען דאך קיין קינדער נישט האבען אפשר זאל ער נישט מעגען מאכיל זיין זיין פרוי? לאזט מיך די גמרא, די משנה הערען אז יא ער קען יא מאכיל זיין זיין פרוי בתרומה. אויב ער איז א סריס אדם, איז די הלכה זאגט רש"י אז ער פסל'ט אפילו א בת כהן אז זי מעג נישט עסן מער קיין תרומה, ווייל ער איז דאך אסור לבוא בקהל, און אז זי וואוינט מיט איינעם וואס איז אסור לבוא בקהל ווערט זי גע'פסל'ט. אבער א סריס חמה, א כהן וואס ער האט חתונה מיט א בת ישראל, קען ער איר געבן צו עסן בתרומה. זאגט די משנה רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, אנדרוגינוס כהן, אנדרוגינוס ברענגט די תוספות יום טוב איז צוויי ווערטער, אנדרו דאס איז אויף גריכיש א זכר, און גינוס איז אויף גריכיש א נקבה, אנדרוגינוס מיינט ער האט די אברי הזכר און די אברי הנקבה, איז א כהן וואס איז אנדרוגינוס, שנשא בת ישראל, ער האט חתונה געהאט מיט א טאכטער פון א ישראל, מאכילה בתרומה, ער הייסט א געהעריגע כהן, ער הייסט א געהעריגע זכר, און ער קען איר געבן צו עסן תרומה. זאגט אבער די ברטנורא אז רבי יוסי האט שפעטער צוריק געצויגן, ווי מען זעט אין א ברייתא אז ער האלט אנדרוגינוס בריה בפני עצמו, וואס די חכמים האבן נישט באשלאסן צו דער איז א זכר אדער א נקבה, און להלכה וועט ער נישט קענען מאכיל זיין זיין פרוי בתרומה. רבי יהודה אומר, טומטום, א טומטום מיינט ער איז פארמאכט, פארשטאפט, מען ווייסט בכלל נישט צו ער איז א זכר אדער א נקבה. שנקרע, וואס ער איז געווארן אויפגעריסן, ס'איז אראפגענומען געווארן די הויט, ונמצא זכר, ס'שטעלט זיך ארויס אז ער איז א זכר. לא יחלוץ, טאר ער אבער קיין חליצה נישט געבן פאר זיין פארשטארבענע ברודער'ס פרוי, מפני שהוא כסריס. ער האט א דין ווי א סריס. זאגט די ברטנורא, די הלכה בלייבט נישט אזוי, ווייל א טומטום שנקרע הייסט א סריס אדם, און אונז פסק'נען ווי ר' עקיבא פריער, וואס ער זאגט אז א סריס אדם, וויבאלד ער האט אמאל געהאט א שעת הכושר, קען ער יא געבן חליצה. איז קודם כל, די תפארת ישראל זאגט, אז ס'קען זיין אז ביי די פאל פון טומטום שנקרע איז ר' עקיבא אויך מודה, ווייל ער האט קיינמאל נישט געהאט קיין שעת הכושר, פארדעם איז ער דאך געווען פארמאכט. און רבי עקיבא אייגער זאגט אז די גאנצע רבי עקיבא ברטנורא איז זייער שווער, ווייל ס'איז דא א גמרא אין בכורות דף מ בית עמוד בית, אז א טומטום איז נישט קיין סריס אדם, ער איז א סריס חמה, און אז ער איז א סריס חמה שטימט עס זייער גוט מיט רבי עקיבא, ווייל א סריס חמה זאגט רבי עקיבא אז ער קען נישט געבן קיין חליצה, ממילא שטימט זייער גוט וואס רבי יהודה זאגט אז א טומטום שנקרע ונמצא זכר זאל ער נישט געבן קיין חליצה ווייל ער איז א סריס חמה. להלכה זאגט רבי עקיבא אייגער, פסק'נט דער רמב ם אז א טומטום קען אפילו מייבם זיין, ווייל דער רמב ם האט נישט אנגענומען אז ער זאל בכלל הייסן א סריס. זאגט די משנה, אנדרוגינוס, א מענטש וואס ער איז ספק זכר ספק נקבה, נושא ער מעג חתונה האבן מיט א נקבה, אבל לא נישא, א זכר מעג מיט אים נישט חתונה האבן, און אויב א זכר האט מיט אים חתונה געהאט, סיי ער האט געוואוינט מיט אים בזכרות שלו סיי בנקבות שלו, אייביג איז דא א חיוב סקילה. רבי אליעזר אומר, אנדרוגינוס חייבים עליו סקילה, אבער נאר כזכר. דאס הייסט דווקא במקום זכרות איז מען מחויב סקילה, במקום נקבות נישט. זאגט די גמרא אין מסכת יבמות דף ו' עמוד א'. תניא אונז האמיר געלערנט אין א ברייתא, יכול איך וואלט געוואלט מיינען אמר לו אביו, טאמער דער טאטע הייסט פאר א קינד, היטמא, מען רעדט דארט אז ס'איז געווען אן אבידה, א פארלוירענע זאך איז געליגן אין א בית הקברות, זאגט אים דער טאטע פאר א כהן, גיי אריין זיי דיך מטמא צוריקצוגעבן די אבידה. או שאמר לו אל תחזיר, ס'איז געווען השבת אבידה צוריקצוגעבן, און דער טאטע זאגט אים געב נישט צוריק. יכול וואלט איך געוואלט מיינען ישמע לו ער דארף אויספאלגן דעם טאטן, תלמוד לומר איש אמו ואביו תיראו, דו דארפסט טאקע פארכטן פון דיין טאטע מאמע, ואת שבתותי תשמרו, און עטס דארפטס היטן מיינע שבתים, און דער פסוק פירט אויס אני השם. כולכם חייבים בכבודי, איך בין איבער אלע פון ענק, און פון מיר דארפט עטס אלע מורא האבן און מיר מכבד זיין, און איך האב געהייסן אז מען זאל נישט מחלל שבת זיין, און נישט א כהן זאל זיך מטמא זיין, און אז מען זאל יא צוריק געבן אן אבידה, ממילא דארפסטו מיך אויספאלגן. תניא אונז האבן געלערנט אן אנדערע ברייתא, יכול איך וואלט געקענט מיינען יהא בנין בית המקדש דוחה שבת. אז דאס בויען פונעם בית המקדש זאל אוועקשטופן די שבת, שבת זאל מען אויכעט מעגן בויען, תלמוד לומר את שבתותי תשמרו, ומקדשי תיראו, כולכם חייבים בכבודי, זאגט רש"י מסכת שבועות, אויך די בית המקדש איז מחיוב מיך מכבד צו זיין, און די עבודה פונעם בית המקדש, דאס אויפבויען די בית המקדש, דאס איז נישט דוחה שבת. תניא אונז האמיר געלערנט אין נאך א ברייתא, יכול איך וואלט געקענט מיינען יתיירא אדם ממקדש, א מענטש זאל דארפן מורא האבן פונעם בית המקדש, זאגט תוספות דאס מיינט אז מען זאל זיך אפשר דארפן בוקן צו די בית המקדש אליין, ווייל ס'איז א דבר שבקדושה. תלמוד לומר, את שבתותי תשמרו, ומקדשי תיראו. נאמרה שמירה בשבת ונאמרה מורא במקדש, מה שמירה האמורה בשבת, לא משבת אתה מתיירא מען דארף נישט מורא האבן פונעם שבת, ס'שטייט דאך בכלל נישט דארט אז מען דארף מורא האבן, אלא נאר ממי שהזהיר על השבת, אויב ס'איז דא פון וועם מורא צו האבן איז עס פונעם אייבערשטן וואס ער האט באפוילן אויף שמירת השבת. אף מורא האמורה במקדש די זעלבע זאך די מורא וואס שטייט ביים בית המקדש, לא ממקדש אתה מתיירא, דאס מיינט נישט אז מען דארף זיך בוקן און מורא האבן פונעם בית המקדש אליין, אלא ממי שהזהיר על המקדש, מען בוקט זיך צום אייבערשטן, מען האט מורא פונעם אייבערשטן. ואיזה היא מורא מקדש, וואס הייסט דאס מורא מקדש? לא יכנס אדם בהר הבית, א מענטש זאל נישט ארויפגיין אויפן הר הבית במקלו, מיט זיין שטעקן, ובמנעלו און מיט זיין שיך, ובפונדתו, דאס איז א הוילע גארטל וואס מען האלט דארטן געלט, ובאבק שעל גבי רגליו, און נישט מיט שטויב אויף די פיס, ולא יעשנו קפנדריא, ער זאל עס נישט מאכן פאר א דורכגאנג, צו פארקערצערן זיין וועג, אריינגיין פון איין זייט, און ארויסקומען פון די אנדערע זייט, ער זאל נישט דארפן ארום גיין די גאנצע וועג. רקיקה מקל וחומר, שפייען אויפן הר הבית טאר מען זיכער נישט, פון א קל וחומר, מה דאך, אנגעטון מיט א זאק, שטייט כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק, און דאס איז נישט קיין מיעסע זאך, כל שכן שפייען, וואס איז מיעס איז זיכער אז פארן אייבערשטן טאר מען דאס נישט טון. ואין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים, היינט אז מ'האמיר נישט קיין בית המקדש, פון וואו זעהן מיר אז מ'טאר נאך אלץ נישט פארשוועכן דעם מקום המקדש? תלמוד לומר את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו, מה שמירה האמורה בשבת גייט אן לעולם, אף מורא האמורה במקדש איז לעולם. זאגט דער זוהר הקדוש וישובו המלאכים אל יעקב לאמור באנו אל אחיך אל עשו וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו. שטעלט ער זיך, כיוון דאמר באנו אל אחיך לא ידענא דאיהו עשיו, ווייסט מען דען נאכנישט אז דאס איז עשיו? וכי אחין אחרנין הוו ליעקב האט ער דען געהאט נאך ברידער? פארוואס דארפן זיי זאגען אל אחיך אל עשיו? אלא נאר באנו אל אחיך, די ערשטע האבן זיי געזאגט אונז זעמער געקומען צו דיין ברודער. ואי תימא דהדר בתשובה, איי וועסטו מיינען אז ער האט אפשר תשובה געטוהן ואזיל בארח מתקנא ער גייט שוין אויפן ריכטיגן וועג? לאו הכי ס'איז נישט אזוי. אלא עשיו הרשע כדמעיקרא ער איז דער זעלבער רשע ווי פריער. וגם הולך לקראתך האבן זיי געמיינט צו זאגן, ואי תימא דאיהו בלחודוי אזיל, ער גייט אליין? לאו, ס'איז נישט אזוי. אלא ארבע מאות איש עמו, ער האט פיר הונדערט מענטשן מיט זיך, ער איז גרייט אויף א מלחמה. וכל כך למה אמרו ליה, פארוואס האבן זיי עס געדארפט אים זאגן, פארוואס האבן זיי געדארפט דערשרעקן יעקב אבינו?

ער נעמט די אלע אידישע תפילות ועביד מנייהו עטרה ער מאכט דערפון א קרוין לחי עולמים פארן אייבערשטן וואס לעבט אייביג, ואוקמוה דאס האט מען איינגעזעצט, און אויב דאס איז ביי פשוטע אידן'ס תפילות, וכל שכן צלותהון דצדיקיא דקודשא בריך הוא אתרעי בהו, איז זיכער אז ער וויל זייערע תפילות, ואתעבדן עטרה און דאס ווערט א קרוין לאתעטרא זיך צו באצירן באינון צלותין דקודשא בריך הוא מיט די תפילות צו באצירן דעם אייבערשטן. ממילא האט מען אים אנגעשראקן און געזאגט אז אז עשיו קומט מיט די פיר הונדערט מענטשן, אזוי האט ער אריינגעכאפט און געדאווענט א ווארעמע תפילה וואס דער אייבערשטער האט עס שפעטער גענוצט פאר א קרוין. ואי תימא, איי וועסטו פרעגן פארוואס האט יעקב מורא געהאט? משריין קדישין הוו אתיין עמיה עס איז געקומען הייליגע מחנות מלאכים מיט אים צו היטן אמאי דחיל וואס האט ער געפארכט? אלא נאר צדיקיא לא סמכין על זכותייהו די צדיקים פארלאזן זיך קיינמאל נישט אויף זייערע זכותים, אלא על צלותהון ובעותהון לגבי מאריהון, אפילו זיי זענען פול מיט זכותים, שטעלן זיי זיך דאך דאווענען און בעטן רחמים ביים אייבערשטן. ותא חזי, דאמר ר' שמעון, צלותא דסגיאין, א תפילה וואס מען דאווענט מיט א ציבור, סליק קמי קודשא בריך הוא, דאס גייט ארויף צום אייבערשטן, ומתעטר בההיא צלותא, די אייבערשטער באצירט זיך מיט דעם געבעט, בגין דסלקא בגוונין סגיאין, א תפילה וואס קומט פון א ציבור, נישט יעדע מענטש איז דומה צו זיין חבר, ס'איז א פיל פארביגער עולם, ואתכלילת מכמה סטרין, ס'איז נכלל פארשידענע זייטן, יעדע מענטש איז דאך אנדערש אהער געשטעלט, ובגין דאתכלילת מכמה גוונין, וויבאלד די תפילה איז צוזאמגעשטעלט פון מערערע פארבן, אתעבידת עטרה, ווערט געמאכט דערפון א שיינע בליטשקעדיגע קרוין, ומנחא על רישא דצדיק חי עולמים, און דאס ליגט אויפן קאפ פונעם צדיק וואס לעבט אויף אייביג. וצלותא דיחיד, א תפילה פון א יחיד, לאו איהי כלילא. ס'איז נישט אזוי כולל, ס'טוט נישט כולל זיין אזויפיל, ס'איז נישט אזא שיינע קרוין, ולאו איהי אלא בגוון חד, ס'האט נאר איין קאליר, ועל דא צלותא דיחיד, א געבעט, פון א איינצעלער מענטש, לאו איהי מתתקנא, ס'איז נישט אזוי אנגעראכטן, לאתקבלא, אנגענומען צו ווערן, כצלותא דסגיאין, אזוי ווי די געבעט פון א רבים, ותא חזי, יעקב כליל הוה, יעקב אליין איז יא געווען מער א שלימות'דיגער מענטש, ער איז געווען כולל, ער האט כולל געווען אין זיך אסאך מצוות און מעשים טובים, און ער האט געהאט די אלע שבטים, ממילא, ועל דא צלותיה תאיב לה קודשא בריך הוא, פאר דעם האט דער אייבערשטער געגליסט צו זיין געבעט, מה כתיב, ויירא יעקב מאוד ויצר לו, דער אייבערשטער האט דירעקט געמאכט אז ער זאל מורא האבן און ס'זאל אים באנג טון, אזוי אז ער זאל זיך שטעלן מתפלל זיין. רבי יהודה פתח ואמר, שטייט א פסוק אין משלי, אשרי אדם מפחד תמיד, וואויל איז דער מענטש וואס ער ציטערט שטענדיג, ומקשה לבו יפול ברעה, דער וואס פארהארטעוועט זיך דעם הארץ, דער וועט אריינפאלן אינעם שלעכטס. זכאין אינון ישראל, וואויל איז די אידן, דקודשא בריך הוא אתרעי בהו, דער אייבערשטער וויל אין זיי, ויהב לון אורייתא דקשוט, ער האט זיי געגעבן דעם אמת'ן תורה, בגין למזכי בה לחיי עלמא, אז זיי זאלן מיט דעם זוכה זיין צו די חיי העולמים, צו לעבן אויף אייביג, צו די לעבן פון עולם הבא, דכל מאן דאשתדל באורייתא ווער ס'לערנט תורה, קודשא בריך הוא משיך עליה חיין עלאין די אייבערשטער ציהט ארויף אויף אים אויבערשטע לעבן, ואעיל ליה און ער ברענגט אים אריין לחיי עלמא דאתי צו די לעבן פונעם עולם הבא, דכתיב כי הוא חייך ואורך ימיך, דכתיב ובדבר הזה תאריכו ימים, חיים בהאי עלמא וחיים בעלמא דאתי דאס געבט א לעבן אויף די וועלט און א לעבן אויף יענע וועלט. זאגט דער רמב"ם אין הלכות תלמוד תורה פרק ד' איין שואלין את הרב כשיכנס למדרש מען קען נישט גלייך באפאלן דעם רעבן מיט א שאלה ווען ער קומט אריין אין בית מדרש עד שתתיישב דעתו עליו מען דארף אויסווארטן דער רבי זאל זיך אראפזעצן זאל זיך בארואיגן און דעמאלטס קען מען פרעגן די זעלבע זאך ואין התלמיד שואל כשייכנס, ווען א תלמיד קומט אריין קען ער נישט גלייך געבן א פרעג, עד שיתיישב וינוח, דער תלמיד אליין מוז זיין רואיג און באזעצן ווען ער פרעגט א שאלה. ואין שואלין שניים כאחד, צוויי מענטשן זאלן נישט פרעגן אינאיינעם, ואין שואלין את הרב מענין אחר, ווען מען לערנט איין מסכתא זאל מען נישט פרעגן פון א פרעמדע מסכתא, אלא מאותו הענין פון דעם זאך שהן עסוקין בו וואס מען איז עוסק יעצט, כדי שלא יתבייש. ס'קען זיין אז דער רבי איז פונקט נישט אינעם ענין, וועט ער ענטפערן עפעס וואס איז נישט אזוי ריכטיג, און ער וועט פארשעמט ווערן. ויש לרב להטעות את התלמידים בשאלותיו, דער רבי דארף אמאל פארדרייען די תלמידים מיט געקינצלטע שאלות, פרובירן צו זען צו זיי קענען טאקע גוט דאס לערנען, ובמעשים שעושה בפניהם, ער דארף אמאל טון א מאדנע זאך כדי לחדדן, זיי אויסצושארפן, אז זיי זאלן אים קומען זאגן, מען מעג נישט אזוי טון, און ס'איז נישט אזוי, ס'דארף זיין אביסל אנדערש. אזוי דארף טרעפט מען אין דער גמרא פארשידענע מעשה'ס וואס זיי האבן זיך אויסגעדרוקט עפעס, וכדומה, און זיי האבן געווארט אז די תלמידים זאלן זיי אויפמערקן און זאגן, דער רבי האט אונז אנדערש געלערנט. וכדי שידע, און אויכעט ער זאל וויסן, אם זוכרים הם מה שלמדם, צו זיי געדענקען וואס ער האט זיי געלערנט, או אינם זוכרים אדער זיי געדענקען נישט. ואין צריך לומר, דאס דארף מען אפילו נישט זאגן, שיש לו רשות לשאול אותם בענין אחר, שאין עוסקים בו כדי לזרזם, די תלמידים טארן נישט פרעגן פונעם רעבען א שאלה פון א פרעמדע סוגיא ווייל ער קען פארשעמט ווערן, אבער א רעבע מעג יא פרעגן, האלט אינמיטן לערנען איין פרק מעג ער איבערפרעגן עפעס א שאלה וואס מען האט געלערנט פאריאר, סתם זיי מזרז צו זיין צו ווייזן אז זיי זאלן זיך צופלייסן, זיי זאלן גוט איבער'חזר'ן וואס מען האט געלערנט אין אנדערע צייטן. זאגט דער רמב"ם אין שואלין מעומד ואין משיבין מעומד, מען פרעגט נישט שטייענדיג און מען ענטפערט נישט שטייענדיג, ולא מגבוה, דער פרעגער זאל נישט שטיין העכער פונעם אנגעפרעגטן, ולא מרחוק, ער זאל נישט שטיין צו ווייט, ולא מאחורי הזקנים, ער זאל נישט שטיין הינטערן רעבן, מען דארף שטיין פנים אל פנים צום רעבן און זיצן, און אזוי קען מען פרעגן א שאלה. ואין שואלין הרב אלא בענין שהן קורין בו, מען מעג נאר פרעגן דעם רעבען פון דעם ענין וואס מען לערנט יעצט, איז דאך זייער שווער, מען האט דאך שוין פריער געלערנט, זאגט די כסף משנה, פריער האבן מיר געלערנט אז ווען מען איז עוסק אין מסכת שבת זאל מען נישט פרעגן פון מסכת עירובין, אבער יעצט זאגט ער נאך מער, אפילו ווען מען לערנט הלכות שבת, אויב מען האלט אינמיטן עוסק זיין אין הלכות הוצאה, זאל מען נישט קומען פרעגן עפעס פון דינים פון א פון בויען וכדומה, מען דארף זיך האלטן ממש צום ענין. ואין שואלין אלא מיראה, ווען מען פרעגט זאל דאס זיין מיט א יראת הרב, ולא ישאל בענין יותר משלש הלכות, ער זאל נישט פרעגן מער ווי דריי הלכות אין דעם ענין. זאגט דער רמב"ם שניים ששאלו, אויב צוויי תלמידים האבן א שאלה, שאל אחד כענין, איינער פרעגט עפעס ממש פון די ענין, ושאל אחד שלא כענין, און דער צווייטער פרעגט נישט פון דעם ענין, נזקקין לכענין, דארף זיך דער רבי מטפל זיין מיט דעם וואס ער פרעגט פונעם ענין. אויב איינער פרעגט מעשה, א זאך וואס איז נוגע למעשה, ושאינו מעשה, דער צווייטער פרעגט עפעס וואס איז נישט נוגע למעשה, נזקקין למעשה, איז זיך דער רבי מטפל, ער געבט זיך אפ מיט דעם וואס ער פרעגט למעשה. אויב איינער פרעגט פון א הלכה, און איינער פרעגט אין מדרש, נזקקין להלכה. אויב איינער פרעגט מדרש, און איינער פרעגט ואגדה, נזקקין למדרש. אגדה וקל וחומר, נזקקין לקל וחומר. קל וחומר וגזירה שוה, נזקקין לקל וחומר. היו השואלין שניים, אויב ס'איז דא צוויי פרעגערס, אחד חכם ואחד תלמיד, איינער איז מער א עלטערער חכם און איינער איז נאר א תלמיד חכם, א יונגערער, נזקקין לחכם, דארף מען זיך באשעפטיגן מיט'ן חכם. תלמיד ועם הארץ, נזקקין לתלמיד. שניהם חכמים, אויב ביידע זענען אייניגע חכמים, שניהם תלמידים, אדער ביידע זענען תלמידי חכמים, שניהם עמי הארץ, שאלו שניהם בשתי הלכות, און ביידע פרעגן אייניגע מיני זאכן, ביידע פרעגן א הלכה, או בשתי תשובות, ביידע פרעגן איבער איבער צו מברר זיין עפעס א תשובה, או בשתי שאלות, בשני מעשים, ביידע רעדן פון די זעלבע מין זאך, ביידע רעדן עפעס א הלכה למעשה, דעמאלטס הרשות ביד המתרגם מעתה, דער מתרגם קען אויסוועלן וועמענס שאלה ער זאל ערשט פארלייגן פארן רעבן. מוסר לערנט מען ווייטער פון ספר צידה לדרך. האזהרה, די לאווין וואס איז דא אין די תורה איז אויכעט מתחלקות לשני חלקים. ס'איז אויכעט איינגעטיילט, פונקט ווי די מצוות עשין זענען איינגעטיילט, ס'איז דא זאכן וואס זענען נאר חובות הלבבות, און נאכדעם איז דא זאכן וואס איז סיי במחשבה און סיי במעשה, אזוי אויך איז ביי די לאווין, אחד מהם איז חובות הלבבות, והשני איז חובות האברים. האזהרה של חובת הלבבות היא, וועלכע לאווין ליגן אויפן הארץ, שיזהר א מענטש זאל אכט געבן מהשתתף פון צוזאמשטעלן עם הבורא יתעלה מיטן הייליגן באשעפער שום שיתוף בעולם מ'טאר נישט במחשבה טראכטן אז ס'איז דא חלילה עפעס א שיתוף מיטן אייבערשטן, וירחק מלבו אויך דארף מען דערווייטערן פונעם הארץ שום תואר מתוארי הגוף, קיין שום מין. אויסזען פונעם גוף אז דאס איז נישט שייך ביים אייבערשטן, וממשיגי הגוף זאכן וואס קענען באטרעפן דעם גוף, די זאכן זענען נישט שייך ביים אייבערשטן. ולשנוא בלבו און מען דארף פיינט האבן אין הארצן כל דבר שהוזהר עליו שלא לעשותו, יעדע זאך וואס דער אייבערשטער האט אנגעווארנט אז מען טאר עס נישט טון דארף מען דאס פיינט האבן. וירחק מלבו ער זאל דערווייטערן פון זיין הארץ הגאווה והגובה והגאון והדומה לו, אלע שלעכטע מידות פון גרויסהאלטערישקייט און ענדליך צו דעם, ושלא יהי' נבזים בני אדם בלבו, ער זאל נישט אוועקמאכן מענטשן אפילו אין הארצן, ולא דברי הנביאים, זיכער טאר מען נישט אפשפעטן און ביליג האלטן די ווערטער פון די נביאים, ומאוס ברע, ער דארף ממאס זיין אינעם שלעכטס, וברעים אין די שלעכטע מענטשן, ובקנאה, ובחמדה, ער זאל אוועקמאכן און ממאס זיין אלע מיני גליסטענישן, ולא יקוץ בלבו בגזירת בוראו, ער טאר נישט פארמיסן די גזירה פונעם אייבערשטן אפילו אין זיין הארץ. וחובת האברים, וועלכע לאווין ליגן אויף די אברים? היא האזהרה, דאס איז די לאו, שלא ישתף דבר עם הבורא בגלוי ובנסתר, ער זאל נישט בפועל משתף זיין עפעס מיט'ן אייבערשטן, דאס הייסט גיין דינען חלילה עבודה זרה, באהאלטענערהייט צי אפענערהייט, ויזהר, ער דארף אויכעט אכט געבן מלשון הרע, ומשבועת שוא, וכזב, שווערן פאלש, רעדן פאלש, רכילות,

פונקטליך וויפיל ער דארף צום לעבן, והשני איז דא ווען איינער האט מותרות, מער וויפיל ער דארף, והשלישי איז הכילות, קארגשאפט, ער פארגינט זיך נישט און ער האט נאר ווייניגער פון וויפיל ער דארף. זאגט ער די הסיפוק מיינט מה שאי אפשר בלעדו, זאכן וואס מען קען נישט אן דעם.